זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ז' עמוד א' דריי שורות פאר די ברייטע, אמר רבה דבי רב שילא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט הלכה אזוי אונז גיימיר האבן די מערסט מינימאליסטישע שיעור וואס שאפט א כרמלית וואס איז די קלענסטע שיעור וואס קען שאפן א כרמלית איז האט רבי יוחנן געזאגט אין כרמלית פחותה מארבעה ס'איז נישטא קיין כרמלית וואס איז ווייניגער ווי פיר טפחים ס'האמיר שוין בעצם דערמאנט די הלכה למשל מען רעדט פון די איצטבא, מען רעדט פון די סטעידזש אינמיטן רשות הרבים, ווילאנג ס'איז בלויז דריי טפחים, ווילאנג ס'האט נישט קיין שיעור פון ד' טפחים איז עס א מקום פטור, איינמאל ס'איז פיר טפחים שאפט זיך די דין כרמלית, און ווי די גמרא גייט באלד זאגן אז חזל האבן גענומען די קולא פון רשות היחיד, און ס'האט מען שוין געהאט דערמאנט אין פארשידענע פעלער אז די מינימום שיעור פון א רשות היחיד הייבט זיך אן ביי ד' טפחים, ווייניגער ווי ד' טפחים איז דא ערגעץ א לשון פון רש"י אז לא חשיבא, האט נישט קיין שם מקום, איז חזל ווען זיי האבן געמאכט זייער חומרא פון כרמלית האבן זיי גענומען די קולא. וואס מען טרעפט ביי רשות היחיד, און זיי האבן געזאגט עס איז נישט דא קיין כרמלית ווייניגער ווי פיר ואמר רב ששת ותופסת עד עשרה אז די דין כרמלית כאפט אן ביז צען טפחים די פלאץ און די גמרא איז נישט אזוי קלאר וואס די ווערטער פון תופסת עד עשרה מיינט פרעגט די גמרא מאי ותופסת עד עשרה וואס מיינסטו צו זאגן? אז א כרמלית גייט ביז צען טפחים אילימא דאיכא מחיצה עשרה הוא דהוה כרמלית ואי לא לא הוה כרמלית, און ווי רש"י לערנט איז די הוה אמינא פון די גמרא דא איז אז א כרמלית שאפט זיך נאר ווען כ'האב מחיצות עשרה, און ווי רש"י שמועסט אויס למשל דאס איז אונזער נעכטיגע פאל פון א בקעה, אונז האבן דאך געהאט א פאל פון א בקעה וואס איז א גרויסע בקעה ס'איז יותר מבית סאתים און ס'ארומגענומען מיט מחיצות און ס'לא הוקף לדירה, אויב ס'איז הוקף לדירה ווערט דאך עס א רשות היחיד. ווען ס'איז לא הוקף לדירה און ס'איז גרעסער ווי בית סאתים האט עס א דין כרמלית, האמיר א ציור פון א כרמלית וואס איך האב וואס האט מחיצות. די רש"י איז מרפסן איגרא, אלע ראשונים מוטשען זיך, די ערשטע פראבלעם פון די רש"י איז האסט דאך יעצט גענדיגט זאגן אין כרמלית פחותה מארבעה, יא עס איז דא א מינימאליסטישע פאל פון א כרמלית וואס איז גאר קליין פון פיר טפחים, ווי ביסטו אנגעקומען דא צו א בקעה וואס מ'רעדט פון א ריזיגע פלאץ און ווען ס'האט מחיצות און ס'איז לא הוקף לדירה דעמאלטס האט עס א דין כרמלית, איז דאס איז איין קשיא, די צווייטע קשיא וואס תוס' פרעגט, אז אונז האבן גערעדט אז די בקעה האט דאך א דין רשות היחיד מדאורייתא, עס האט נאר א חומרא אז עס האט אויך א דין כרמלית, דאס אז איך קען נישט טראגן אין די בקעה ד' אמות, אבער מדאורייתא האט עס א דין ווי א רשות היחיד, און און ווען די משנה רעדט פון א כר ווען די ברייתא רעדט פון א כרמלית רעדט די ברייתא אלץ אז איך טאר נישט אז די אריינטראגן און ארויסטראגן מרשות היחיד לכרמלית אדער מרשות הרבים לכרמלית איז פטור, עס איז נאר מדרבנן, אונז האבן עס נעכטן צוגעשריבן. איז ווי קענסטו מיר גיין זאגן אז סתם כרמלית מיינט די בקעה וואס די דין כרמלית דארף דיך פטר'ן ווען איך טראג פון רשות הרבים צו רשות היחיד און דארט רעדט מען דאך אז מדאורייתא האט עס א דין רשות היחיד דאן אוודאי וועט זיין חייב אויב א מענטש טראגט אריין פון רשות הרבים רשות היחיד. די דריטע קשיא וואס תוספות פרעגט איז אז די ברייתא זאגט דאך קלאר א ים. א ים האט מחיצות? סתם א ים האט מחיצות? ווי אין די וועלט איז דיר איינגעפאלן אז א כרמלית דארף האבן מחיצות? ס'דא ראשונים וואס לערנען אנדערש דא, און די רמב"ן זאגט אז די גמרא אליין וואלט געקענט פרעגן די אלע קשיות, די גמרא פרעגט א אנדערע קשיא וואו ס'שטייט קלאר אז א כרמלית דארף נישט האבן קיין מחיצות, על כל פנים די הווא אמינא איז א שווערע הווא אמינא, אבער ווי רש"י לערנט איז די הווא אמינא אז א כרמלית שאפט זיך נאר מיט מחיצות עד עשרה, און די גמרא גייט צו יעצט אפפרעגן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. ס'קען נישט זיין אז א כרמלית זאל פאדערן מחיצת עד עשרה והאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב בית א הויז שאין בתוכו עשרה דארף מען זיך צולייגן קאפ ס'איז זייער א אינטערעסאנטע הויז דא מ'רעדט פון א הויז וואס ס'גייט ס'גייט זיין קאונטער אינטואיטיוו ס'גייט זיין פארקערט ווי אונז טראכט מיר אין די הויז גייט עס האבן א דין כרמלית און אויפן דאך פון פונעם הויז גייט עס האבן א דין רשות היחיד לאמיר זעהן פארוואס מ'רעדט דא אם אני כאן הכל כאן יא אז הלל איז דא איז אלעס מסודר. איז לאמיר זעהן דעם בית, ווייזן ווי מ'האלט לייבי. בית שאין בתוכו עשרה, מ'רעדט פון א הויז, טאטעלע אריינקוקן און מיטהאלטן איז בית שאין בתוכו עשרה, מ'רעדט פון א הויז וואס איז נאר נײַן טפחים, הערסט לייבי? א הויז, א זייער א ענגע הויז, א וויליאמסבורגער דירה, ס'האט קוים, ס'האט נישט קיין נײַן טפחים, וקרויו משלימו לעשרה, און די דאך, די דאך לאמיר זאגן איז הויעך א טפח, און די דאך איז עס משלים אז ס'איז צען, אנדערע ווערטער ווען איך שטיי אויפן דאך פון דעם הויז שטיי איך שוין העכער צען טפחים פון די קרקע, ווייל מיט די דאך שטיי איך העכער פון צען, איז על גגו מותר לטלטל, אויפן דאך מעג איך טראגן, פארוואס? ווייל ס'איז א לעדזשיט רשות היחיד, ממילא מעג איך טראגן מער ווי ד' אמות, אזוי ווי די דין פון רשות היחיד. פארוואס איז עס א רשות היחיד ווייל אונז האמיר דאך א גרויסע יסוד אז יעדעס מאל וואס איך שטיי אויף א סטעידזש וואס איז העכער פון צען טפחים ווערט עס א דין רשות היחיד ווייל אונז בארגן מיר די מחיצות ס'איז דא די דין פון גוד אסיק אז די מחיצות שיסט ארויף און איך קען עקספענד די מחיצות אפילו דארט אויפן דאך ווייל כ'האב מחיצות אונטערן דאך כ'שטיי דאך אויפן דאך און די בית האט דאך מחיצות קען איך ארויף שלעפן די מחיצות און א פלאץ וואס איז מוקף מיט מחיצות עשרה האט א דין רשות היחיד. אבער בכולו, מותר לטלטל בכולו קען איך טראגן אויפן גאנצן דאך מער ווי ד' אמות, פארוואס ס'האט א דין ווי רשות היחיד בתוכו, אינעם הויז, די הויז איז דאך נאר הויך, די דאך איז דאך נאר הויך ניין טפחים, אז ס'איז נאר הויך ניין טפחים האט עס נישט קיין דין רשות היחיד ווייל כ'האב נישט קיין מחיצות עשרה, איז אין מטלטלין בו אלא ד' אמות האמיר א קלארע ברייתא, נישט קיין ברייתא האמיר א קלארע הלכה פון רב וואס זאגט אונז ביידע איינס, אז אויב האב איך מחיצות פון עשרה שאפט עס גאר א רשות היחיד, און אויב האב איך נישט קיין מחיצות עשרה קען עס נאך אלץ האבן א דין כרמלית, קען נישט זיין אז די פשט פון די ווערטער פון תופסת עד עשרה מיינט אז צו שאפן א כרמלית דארף איך האבן מחיצות עשרה ווייל ס'שטימט נישט קלאר נישט אזוי דא האמיר א בפירוש'ע מימרא פון רב אז אפילו אן קיין מחיצות עשרה האב איך א דין כרמלית, גייט די גמרא טוישן פשט? און די ווערטער אלא מאי ותופסת עד י' וואס די כוונה פון רב ששת ווען ער וואס ער זאגט דיך ותופסת עד י' אז די דין כרמלית גייט י' זאגט ער אזוי דעד י' הוא דהויא כרמלית ביז צען טפחים איז דא א דין כרמלית למעלה מי' טפחים לא הויא כרמלית מער פון צען טפחים נישט קיין כרמלית לאמיר עס אויסשמועסן אויסנווענדיג אונז האבן שוין געהאט דערמאנט אז די דין רשות הרבים די דין רשות הרבים ארבעט ביז צען טפחים העכער פון די רשות הרבים, העכער פון א רשות הרבים איז נישטא קיין צען טפחים, למשל ווען א מענטש ווארפט א קלעבעדיגע זאך אויף א וואנט אין רשות הרבים און ס'גייט קלעבן אויפן וואנט העכער העכער פון צען טפחים איז, כ'קוק עס אן ווי ס'איז געווען א הנחה ברשות הרבים, ס'האמיר שוין גערעדט דערפון, אבער ווייל ס'איז למעלה מי', ווייל ס'איז למעלה מי' האט עס נישט קיין דין רשות הרבים, אויב ס'קלעבט. אונטער צען, הייסט עס ווי ס'האט געקלעבט ברשות הרבים, העכער ווי צען נישטא קיין דין. פשט איז אז די אויר פון רשות הרבים, ביז ווי קוק איך אן ווי ס'איז רבים הולכים בו, ס'איז רבים בוקעין בו איז ביז צען טפחים. איך בארג די קולא וואס איך טרעף ביי רשות הרבים, אז רשות הרבים ענדיגט זיך ביי א הייט פון צען טפחים, און איך זאג עס אויך ביי כרמלית, אויב איז דא א וואנט אין א כרמלית, און איך ווארף יעצט א זאך.

ווי לאנג איך רעד ווען די אויר גייט שוין העכער ווען די אויר גייט העכער פון צען טפחים אין אזא פאל פארלירט עס דעם דין כרמלית און ס'ווערט א מקום פטור אזוי ווי רשות הרבים און איך מעג אויב קען איך לאנדן א זאך העכער צען טפחים פון א כרמלית איז נישטא קיין איסור מילא איז ווי אונז שטיימער יעצט האמער דעם כרמלית האט ביידע קולות האט די קולא פון רשות היחיד אז ווייניגער ווי ד' על ד' האט נישט קיין שם מקום. און און לאמיר זאגן ס'וועט זיין ווייניגער ווי ד' על ד' ס'וועט זיין דריי אויף דריי אדער אפילו דריי אויף פיר וועט עס זיין א מקום פטור און ס'האט אויך די קולא פון רשות הרבים אלדא רשות היחיד גייט יא ביזן הימל ווי אונז וועמיר שוין זעהן איז רשות הרבים האט דאך די קולא אז ס'שטעלט זיך אפ ביי צען טפחים ביי כרמלית האט עס אויך די קולא וועמיר שוין זעהן אינעווענדיג אין די גמרא כי הא דאמר ליה שמואל לרב יהודה דריי שורות פון אונטן אונז גיימער האבן א מימרא פון שמואל וואס שמואל גייט אויך לערנען די הלכה אז די אויר פון א כרמלית די איסור פון א כרמלית גייט ביז צען טפחים. כי הא דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא די שארפער לא תיהוי במילי דשבתא, זאלסט נישט מעיין זיין אין הלכות שבת צו אסר'ן למעלה מי', אין אנדערע ווערטער אז העכער העכער צען טפחים איז א מקום פטור, אזא מימרא איז דא פון שמואל, זאגט די גמרא למאי הלכתא, וואס איז די כוונה פון שמואל, ער רעדט פון הלכות שבת, ער איז אביסל וועיג, ער זאגט נישט קלאר אין וועלכע סימן אין הלכות שבת ער רעדט. איז למאי הלכתא לגבי וועלכע הלכה האט שמואל געזאגט די ווערטער אילימא דאין רשות היחיד למעלה מי' וויל ער זאגן א נייע חידוש דין אז א רשות היחיד שטעלט זיך אויך אפ ביי צען טפחים גייט נישט העכער דאס קען נישט זיין פארוואס אמר רב חסדא ס'דא א בפירוש'ע מימרא פון רב חסדא נעץ קנה ברשות היחיד א מענטש האט אריין געשטעקט א פאל אין א רשות היחיד וזרק ונח על גביו און ער געווארפן עפעס האט געלאנדעט אויפן דאך פון דעם פאל אויפן שפיץ פון דעם פאל. איז אפילו גבוה מאה אמה אפילו די פאול איז הויך צוויי הונדערט פיס איז חייב איז חייב מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע זעהסטו קלאר אז רשות היחיד האט נישט קיין קעפ ביז די הימל ווען א מענטש אוינט זיין פראפערטי איז עס זיינס ביז ווי די פלעינס פארן איז פארשטייט זיך דא איז אביסל פראבלעמאטיש ווייל ער רעדט פון נעץ קנה ברשות היחיד רעדט ער און ער לייגט ארויף אויפן שפיץ פון א פאול רעדט ער דאך פון א פלאץ וואס איז נישט ד' על ד' און די גמרא גייט שפעטער זאגן אז רב חסדא ער קריגט זיך און ער לערנט אז ס'דא א דין רשות היחיד אפילו פחות מד' על ד' וועגן דעם קען איך מאכן הנחה אויפן שפיץ פאול, אבער עכ"פ וואס אונז נעמען ארויס פון רב חסדא אז ס'שטעלט זיך נישט אפ, אז די, נישט קיין חילוק ווי הויעך די קנה איז, די רשות היחיד גייט ארויף עד הסוף, מילא ווען שמואל זאגט אז לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מי', קוק נישט וואס גייט העכער י' טפחים ווייל דארט איז נישט דא קיין הלכות שבת, רעדט ער זיכער נישט פון רשות היחיד ווייל דארט גייט עס יא ארויף העכער. אלא דאין רשות הרבים למעלה, ווילסט פארטייטשן שמואל'ס ווערטער דאין רשות הרבים למעלה מי' אז ס'נישט דא קיין דין רשות הרבים העכער צען, וואס דאס איז אן אמת הלכה, אבער אויף דעם דארף איך נישט שמואל פארוואס מתניתין איז א בפירוש'ע משנה, דתנן אונז האמיר געלערנט אין א משנה הזורק ד' אמות בכותל, א מענטש האט געווארפן ד' אמות בכותל. אונז וועמיר שפעטער זען אויף די גמרא אז ס'איז געבליבן קלעבן אויף די כותל, ער ווארפט א סילי פאטי, ער ווארפט א זאך וואס קען קלעבן אויף א וואנט, איז למעלה מי' טפחים כזורק באוויר, ס'הייסט נישט ווי ס'נאך ברשות הרבים, און ער איז פטור למטה מי', אויב איז עס געפאלן אונטער צען טפחים כזורק בארץ, איז אזוי ווי איך האב געמאכט הנחה ברשות הרבים אויף די פלאר, און איינמאל ס'איז דורך געגאנגען ד' אמות איז דא א חיוב האמיר א בפירוש'ע משנה וואס זאגט די דין. אז דער רשות הרבים ווערט צעטיילט און ס'גייט נאר ביז צען טפחים נישט למעלה מעשרה טפחים איך דארף נישט אויף דעם מימרא דשמואל ווייס איך נאך אלץ נישט וויאזוי צו פארטייטשן וואס שמואל זאגט אז לא תיהוי במילי דשבתא קוקט נישט אריין לערנט נישט קיין הלכות אויף העכער צען ווי דארף ער זאגן דעם דין? פירט די גמרא אויס אלא אכרמלית אז שמואל'ס כוונה איז די זעלבע ווי רב ששת אז מ'רעדט דא פון א כרמלית פארוואס דאין כרמלית למעלה מי' אז ס'נישט דא קיין דין כרמלית העכער י' האט מען געהאט צוויי הלכות לגבי כרמלית, די ערשטע הלכה לגבי כרמלית איז געווען אז ס'איז ווייניגער ווי ד' טפחים אין כרמלית פחותה מארבעה, דאס איז געווען די מימרא פון ר' יוחנן אז אין כרמלית פחותה מארבעה, מיט דעם האבן מיר אנגעהויבן דעם היינטיגן שיעור, די צווייטע הלכה איז אז א כרמלית גייט ביז י' טפחים, יעצט זאגט די גמרא די טעם.

אז די דין רשות הרבים גייט ביז י' טפחים, דעד י' טפחים הוא דהוה כרמלית, למעלה מי' טפחים לא הוה כרמלית, גייט יעצט די גמרא צוריק גיין צו א אינטערעסאנטע הלכה וואס אונז האמיר פריער געהאט, איך קען אמאל האבן א הויז וואס די הויז איז צוטיילט, אין די הויז גייט האבן א דין כרמלית ווייל כ'האב נאר ניין טפחים, מילא האב איך נישט קיין מחיצות י' וואס זאל מיר געבן א דין רשות היחיד, אויפן דאך ווייל ס'קומט דא צו די הייט פון די דאך, וואס איז משלים צו די צען טפחים איז די דאך איז דאך שוין העכער צען טפחים און די דאך וועט יא האבן א דין רשות היחיד, שטעלט זיך יעצט די גמרא אויף די הלכה גופא אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב אונז האמיר אויבן געלערנט בית שאין תוכו י' וואס איז נישט דא קיין י' טפחים אין די אויר אין די חלל פון דעם הויז אבער וקירויו משלימו לי' די דאך איז עס משלים צו י' על גגו. אנטשולדיגטס על גגו מותר לטלטל, אויפן דאך מעג איך טראגן, ווייל למעלה מי' ווען כ'האב מחיצות שאפט א דין רשות היחיד און בכולו מיינט מער ווי ד' אמות ווייל די גאנצע זאך האט א דין רשות היחיד בתוכו אבער אין דעם הויז אין מטלטלין בו אלא בד' אמות. אמר אביי קומט אביי אביי לאזט אראפ א באמבע און דער עולם זאל צולייגן קאפ. זאגט אביי אזוי, ואם חקק בו ד' על ד', אויב בין איך געגאנגען אין די הויז און איך האב צוגעגראבן א גריב וואס איז גרויס ד' על ד', והשלימו לי', און מיט דעם גריב איז במקום פון דעם גריב, האב איך געמאכט די גריב גענוג טיף אז ס'איז השלימו לי', ס'איז משלים יעצט אז דא אין די בית, על כל פנים אינעם פלאץ פונעם גריב, זאל שוין יא זיין. צען טפחים, יא, כ'האב דאך פארדינט ספעיס. מיין טשעלענדזש דא איז אז פון די פלאר ביז די דאך איז ניין טפחים, אז איך גראב אראפ, יא, ווער איז אין קאנסטראקשען דא? אז מ'גראבט אראפ ווערט די סילינג העכער, שטימט? אבער כ'האב עס געמאכט נאר אינמיטן ביי א שטח פון ד' טפחים על ד' טפחים, איז די הלכה אז מותר לטלטל בכולו אפילו נישט די גאנצע בית, אפילו סך הכל האב איך דא פיר טפחים ווי כ'האב צען טפחים, דעם גאנצן בית, דעם גאנצן צימער האט נאך אלץ די טשעלענדזש אז ס'איז נאר. אז ס'איז נאר ד' טפחים און ס'וואלט ווען געדארפט, ס'איז נאר ניין טפחים און ס'וואלט ווען געדארפט זיין א כרמלית, איז די הלכה אז ניין, איך קען עקספענדן דעם דין וואס האט זיך יעצט געשאפן אין די לאך, און איך קען עס אויסנוצן אויפן גאנצן הויז, מאי טעמא פרעגט די גמרא, ווער געבט דיך א רעכט יעצט צו זאגן אז די גאנצע בית איז רשות היחיד, גאנץ רעכט אז די לאך איז רשות היחיד, ווייל כ'שטעל צוזאם די מחיצות, כ'האב די מחיצות פונעם בית, כ'האב די מחיצות פונעם לאך, כ'שטעל עס צוזאם, צוזאמען איז עס י', אבער ווער געבט דיך א רעכט אויסצושפרייטן איבער די גאנצע הויז, זאגט אביי אז ס'איז דא א חידוש דין הוה חורי רשות היחיד, ווען א מענטש האט א לאך אין די וואנט אין זיין רשות היחיד, איז די הלכה איז אז די לאך האט נישט קיין אייגענע דינים, צו ס'איז מער ווי ד' טפחים צו ס'איז ווייניגער ווי ד' טפחים, כ'בין זיך בכלל נישט מתייחס אין זיין אייגענעם שיעור און ער ווערט נטפל צונעם בית, פארוואס? ווייל אזוי איז די השתמשות פון א מענטש, דער מענטש וואוינט אין זיין הויז און דעם שעלף, דעם לאך, יענץ נוצט ער, מילא זאג איך, דארט לייגט ער אריין זיינע זאכן, מילא זאג איך אז די לאך איז א טפל צום בית און דעם זעלבן דין וואס דער בית האט דער זעלבע דין וועט די לאך האבן און עס וועט האבן א דין רשות היחיד לאמיר זאגן אפילו עס איז קלענער ווי ד' על ד' נארמאל ווייסן אונז אז ס'איז נישטא קיין דין רשות היחיד ווען א זאך איז קלענער ווי ד' על ד' יא אבער דא זאג איך אז די רשות היחיד די לאך דארף נישט האבן קיין אייגענע דינים ער ווערט נטפל צום בית און לויט די הלכות פונעם בית די זעלבע הלכות גייט דער לאך האבן אזא דין איז דא. איז די לומדות דא ארבעט, טענה'ט אביי אז איך האב א רעכט צו זאגן אז דער גאנצער בית דא ארום ווערט יעצט ווי א טפל צו די לאך, די נייע לאך וואס איך האב דא געגראבן אויף דעם פלאר, און אויב די לאך האט א דין רשות היחיד, איז אלעס איז לתשמישו פון דעם לאך, אלעס איז לתשמיש הבית פון דעם פלאץ וואס האט יא א דין רשות היחיד, אפילו

די לאך שטייט ווען אליין, וואלט ער ווען נישט געהאט קיין דין רשות היחיד, ווי טרעפט מען די יסוד? זאגט די גמרא מורא'דיגע ווערטער דארט, אונז האמיר געלערנט א מחלוקת צווישן אביי ורבא, חורי רשות היחיד, ווען איך רעד פון דעם לאך, א מענטש האט א הויז און אין די וואנט איז דא א לאך, איז כרשות היחיד דמי לכולי עלמא, יעדער איינער לערנט אז איך דארף נישט גיין בודק זיין דעם לאך. צי מצד עצמו האט ער א דין רשות היחיד, נאר ניין, ער ווערט נטפל צום בית, און אפילו רבא איז צו דעם מודה. אבער ווען מ'רעדט פון חורי רשות הרבים, די מעשה איז פארקערט, אינדרויסן, ווען ס'איז דא א וואנט אין רשות הרבים, און יענע וואנט האט א לאך, מ'רעדט נישט אפ פון קיין לעכער וואס זענען מפולש, מ'רעדט נישט אפ פון קיין, דאס איז א שאלה אין די ראשונים פאר זיך, וויאזוי, וואס מ'טוט מיט א לאך וואס גייט דורך אינגאנצן, אבער מ'רעדט ווען ס'איז דא א לאך אין רשות הרבים, וואס איך קען נוצן ווי א שעלף, דער מענטש וואקט אין רשות הרבים, קען דארט אראפלייגן זיין קאפי. איז וואס וועט דעמאלטס זיין די הלכה? דא ווערט שוין א מחלוקת, אביי אומר כרשות הרבים דמי ווייל די רבים נוצט עס, רבא אומר לאו כרשות הרבים דמי, די ציבור נוצט עס נישט, און די ווארט הגם רבא איז מסכים אז אין רשות היחיד וועט די לאך נטפל ווערן צום רשות רשות היחיד ווייל דאס איז די סדר פון מענטשן אזוי ווי צוזאמגערעדט יעדער נוצט זיינע שעלפס יעדער נוצט זיינע לעכער, ווען מ'רעדט פון רשות הרבים ווערט עס אביסל טריקי ווייל. וויל איך אראפ לייגן מיינע זאכן דארט, האב איך נישט מורא מ'עט עס גנב'ענען, די השתמשות פאר א רבים מיט לעכער אין רשות הרבים איז שוין נישט די זעלבע ווי די השתמשות פון א יחיד אין זיין הויז, מילא רבא טענה'ט אז ס'הייסט נישט ממש קיין טפל און ס'באקומט נישט קיין אייגענע דינים, און איך דארף פשוט גיין בודק זיין די לאך אין רשות הרבים קוקן אויב איז עס אויב איז עס פחות מגימל, עט עס זיין א מקום פטור. אויב איז עס ד' על ד' עט עס ווערן א כרמלית, על כל פנים ס'עט האבן אייגענע דינים, ס'איז נישט קיין טפל לרשות הרבים. דאס איז די מחלוקת דא צווישן אביי ורבא. מיר מאכן שנעל, גייען מיר ווייטער, גייען מיר אין די גאנצע המשך פון די גמרא גייט יעצט זיין א שמועס אויסצוקנעטן שיטת אביי ורבא. איז נאכאמאל, וואס קריגן זיי זיך? זיי קריגן זיך ביי חורי רשות הרבים. ביי א לאך אין רשות הרבים צו ס'ווערט נטפל די רשות הרבים אדער נישט, אמר ליה רבא לאביי, קומט יעצט רבא און טענה'ט צו אביי לדידך דאמרת חורי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, דו האלטסט אז א לאך ביי א וואנט אין רשות הרבים ווערט נטפל צום רשות הרבים, כ'וועל דיר פרעגן פון א גמרא מאי שנא מהא דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, אונז האמיר נעכטן געלערנט א גמרא אז ווען רב דימי. איז געקומען האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן לא לא נצרכה די ברייתא וואס רעכנט אויס דארט והכרמלית, פאר ווער ס'געדענקט אונז ווייסן מיר נישט וואס די כרמלית מיינט, מען שטייט שוין דארט נאך איסטוונית, נאך בקעה, נאך ים, וואס מיינט והכרמלית? האט רבי יוחנן געענטפערט לא נצרכה אלא לקרן זווית הסמיכה לרשות הרבים, מ'רעדט דארט פון דעם דעד ענד וואס איז א טפל צום רשות הרבים, דעם דעם באקס דארט וואס אונז האבן נעכטן געוויזן די פיקטשערס, איז און אויף דעם זאגט רבי זאגט די ברייתא ס'האט א דין ווי א כרמלית. ותהוי כחורי רשות הרבים, אויב דו זאגסט אז יעדע זאך וואס איז נטפל צו רשות הרבים אזוי ווי די לאך אויף די וואנט באקומט א דין רשות הרבים וואס איז יענץ אנדערש? זאגט אביי אז הודי האט נישט מיט קיש. התם לא ניחא תשמישתיה, ווען דער מענטש קומט צו פארן מיט זיין קאר און ער פארט דארטן אויפן פריוועי און דא האט ער יעצט א דעד ענד ווי ער קען זיך איינדרייען דאס איז נישט קיין פראקטישקייט דאס האט נישט די זעלבע פלאו ווי די עצם רשות הרבים ממילא ווערט זאג איך אז ס'האט נאר א דין כרמלית. הכא. ניחא תשמישתיה, אט דא ווען איך רעד פון א חור ברשות הרבים, איך דארף נישט קענען פארן מיט מיין קאר אין דעם לאך, די תשמיש פונעם רבים, די השתמשות פונעם רבים, איז אזוי ווי די סדר פון נוצן א לאך אין א בילדינג, אז לגבי די השתמשות וואס איך דארף דא האבן, פשט איז אראפלייגן א זאך, עס נוצן פאר ספעיס, אויף דעם איז ניחא, דער מענטש לייגט עס אראפ און געגאנגען ווייטער, ס'איז נישטא קיין חסרון בעצם. אינעם תשמיש דערפון, ממילא קען עס יא הייסן א רשות הרבים, מילא האט ער זיך ארויסגעדרייט פון דעם, גייט יעצט די גמרא טשעלענדזשן אביי, סא נאכאמאל ווי שטיי מיר יעצט, לערנט אביי אז וואס? אז חורי רשות הרבים כרשות הרבים דמו און די גמרא גייט אים טשעלענדזשן פון א משנה וואס האמיר פריער דערמאנט, תנן אונז האבן געלערנט א משנה הזורק ד' אמות בכותל, א מענטש ווארפט. אַ מענטש װאַרפֿט. ער שטײט פֿיר אַמות אַװעק פֿון אַ װאַנט. דאָס איז מײַן װאַנט. איך בין פֿיר אַמות און איך װאַרף. עס װענדט זיך װוּ ס'פֿאַלט. עס איז למעלה מי'. אױב ס'איז געפֿאַלן העכער צען, איז כּזורק באַװיר און ס'איז פּטור. ס'איז אַ מקום פּטור. פֿאַר װאָס? װײַל אונדז האָבן שױן כּמה פּעמים אױסגעשמועסט, אַז למעלה מי' האָט נישט קײן דין רשות הרבים, אָבער למטה מי' טפֿחים איז כּזורק בארץ. אױב איז עס געפֿאַלן דאָרט, איז למטה מי' כּזורק בארץ. װאָס מײנט כּזורק בארץ? כּזורק בארץ מײנט, אַזױ װי װען ס'װאָלט װען געלאַנדעט אױף דער ערד ד' אַמות װײַטער פֿון מיר. וואלט איך געהאט א געהעריגע הנחה ברשות הרבים און ס'וואלט געווען ווי איך וואלט געטראגן ד' אמות ברשות הרבים, די זעלבע הלכה איז דא והוינן בה אויף דעם אויף דעם האבן אונז געפרעגט מאי כזורק בארץ ווי קענסטו מיר בכלל זאגן אז דא איז געווען א העברה ד' אמות ברשות הרבים והא לא נח ווען א מענטש ווארפט א באל אויף א וואנט פליט דאך עס צוריק און אויב מען רעדט דא פון א זורק ד' אמות אויב שטיי איך פונקט ד' אמות אוועק פון די וואנט און איך ווארף גייט דאך עס באונסן צוריק אז ס'באונסט צוריק גייט צו לאנדן אין מיין ד' אמות, קומט אויס אז די פיינעל דעסטינעישאן פון די זאך וואס איך האב געווארפן גייט נישט זיין ד' אמות ווייט, און די הנחה גייט זיין ווייניגער ווי ד' אמות, אז די הנחה איז ווייניגער ווי ד' אמות ווי האסטו א חיוב, כדי צו זיין מחויב מיט העברה ברשות הרבים מוז זיין ד' אמות. מילא די גמרא'ס טשעלענדזש איז אז אלץ פליעט זאכן צוריק, אלץ איז דא די לאוס אוו פיזיקס זאגט אז אלץ גייט עס צוריק פליען, רש"י זאגט עס קלאר כשמכה בכותל, קופצת לאחוריה, ס'קומט צוריק, מיינט די גמרא האט א פשוטע טשעלענדזש אין מסדר זיין טעכניש און במציאות די מעשה אין די משנה, וואס די משנה זאגט מיר אז ווען איך ווארף א זאך אויף א וואנט קען איך האבן א העברה פון ד' אמות, און דא קומט די תירוץ וואס אונז האבן שוין דערמאנט כמה פעמים אמר רבי יוחנן בדבילה שמינה שנו, מ'רעדט פון א קלעבעדיגע זאך, מ'רעדט פון סילי פאטי, פון א א דבילה א פייג וואס איז שמינה, ס'איז פעט, ס'איז נאס, און אזא זאך קלעבט און ס'פליט נישט צוריק,

ס'איז א דוחק, יא? האסט געטראפן עפעס. האסט געטראפן עפעס וואס קלעבט, און פון דעם רעדט די משנה, גוט מארגן. יעצט קען מען רעדן פון עניטינג. ער געווארפן א צרור, א חפץ, סיי וואס ער האט אינדערהיים האט ער געגעבן א ווארף, נישט אינדערהיים, סיי וואס ער האט אין רשות הרבים האט ער געגעבן א ווארף, און ס'וועט נאך אלץ זיין א חיוב. איז אביי געוויסט פון די קשיא זאגט די גמרא, און אביי האט געהאט צוויי וועגן וויאזוי ער פלעגט זיך ארויסדרייען פון די קשיא. איז זימנין דמשני לה, אמאל פלעגט אביי ענטפערן אז ניין, א. מיין הלכה איז אמת אז א חור ברשות הרבים האט נאכאלץ א דין רשות הרבים, איי פארוואס דו זעצט נישט איין די משנה אזוי אז די הנחה דא אויף די וואנט איז געווען אין א לאך, ווייל שאני צרור וחפץ דמיהדר ואתי אז ס'העלפט נישט אפילו ווען איך ווארף אריין אין א שעלף אויב איך ווארף אכט פיס ד' אמות איז די פאוער פון אכט פון ווארפן אכט פיס איז גענוג שטארק אז אפילו ס'איז דא ספעיס דארטן ווי ס'זאל פאלן ס'איז נאכאלץ א דוחק צו זאגן אז ס'איז געבליבן דארט זיצן ס'וועט נאכאלץ צוריק באונסן דאס איז איין תירוץ. דאס איז איין תירוץ וויאזוי אביי פלעגט זיך ארויסדרייען פון די קשיא. די צווייטע תירוץ, זימנין דמשני לה, די צווייטע תירוץ וואס ער פלעגט ענטפערן אז בכותל דלית ביה חור. איך גיי דיך ברענגען א ראיה פון די משנה אז מען מוז דא רעדן פון אזא סארט כותל וואס האט נישט קיין לעכער. ממאי? פון וואו זעה איך עס? אין אנדערע ווערטער, דאס וואס איך ענטפער דיר אז מען רעדט דא פון דבילה שמינה איז נישט אזוי ווייט. מצד די צווייטע פאל וואס איז געשטאנען אז ווען איך ווארף אויפן וואנט איז דא א חיוב מילא לערנסטו בדבילה שמינה ווי אזוי קלעבט עס ווי אזוי האב איך דעם חיוב מצד דעם חיוב אויף כדי צו קענען מחייב זיין וואלט איך טאקע געקענט ענטפערן אז עס איז דא א לאך אבער מצד דעם רישא די רישא צווינגט מיר צו זאגן אז מען רעדט נישט דא פון א פאל וואס האט א לאך לאמיר זען פארוואס ממאי מדקתני רישא, וואס איז אונזער ערשטע מעשה זרק למעלה מי' טפחים, אז אויב א מענטש האט געווארפן דא א חפץ אויף דעם וואנט וואס ווען ס'איז העכער פון י' טפחים כזורק באויר, איז האט עס א דין ווי זורק באויר און ער איז פטור, ואי סלקא דעתך בכותל דאית ביה חור, אויב רעדט מען דא פון א וואנט וואס האט לעכער איז אמאי כזורק באויר הא נח בחור. זעץ עס עס קען דאך זיין אז ס'איז אריינגעפאלן אין א אין א שעלף, און וואס געשענט אז ס'פאלט אריין אין א שעלף, וואס געשענט אז ס'פאלט אריין אין א לאך, איז ווי רש"י שמועסט אויס דארף עס ווערן א רשות היחיד, און איך האב יעצט מוציא געווען מרשות הרבים, איך שטיי אין רשות הרבים, די לאך וואס איז למעלה מי' דארף ווען באקומען א דין רשות היחיד, פארוואס איז דאך למעלה מי' האב איך דאך מחיצות, יא? יעדע זאך וואס איז למעלה מי', זאג איך אז די מחיצה איז אזוי ווי דעם דאך, געדענק דעם דאך פון דעם בית, אז ס'איז למעלה מי', באקומט עס תיכף א דין רשות היחיד, ממילא אויב האב איך א לאך העכער למעלה מי', דארף דא ווערן א דין רשות היחיד, איך דארף זיין חייב, נישט פטור ווייל איך בין כזורק באויר, און די אויר פון רשות הרבים פטר'ט, איך דארף זיין חייב, דאס איז ממש א חיוב דאורייתא, איך שטיי דאך אין רשות הרבים, און איך ווארף ארויס רשות היחיד, וועסט מיר וועלן זאגן אז די לאך האט נישט קיין ד' על ד', און אונז ווייסן דאך א יסוד. אז ס'איז נישט דא קיין רשות היחיד, ווען א פלאץ איז ווייניג ווי ד' על ד' מילא איז עס יא א מקום פטור, אפילו ווען מ'רעדט פון א לאך איז יא א מקום פטור, דאס פרעגט יעצט די גמרא וכי תימא מתניתין דלית בהו ד' על ד' און וועגן דעם אפילו ס'לאנדעט אין א לאך איז נאך אלץ פטור? ס'קען נישט זיין, והאמר רב יהודה אמר רבי חייא זרק למעלה מי' טפחים, ממש אזא מעשה, והלכה און די חפץ איז געגאנגען ונחה בחור כל שהוא, ס'האט געלאנדעט אין א לאך. וואס אפילו וואס דער לאך איז זייער קליין, איז באנו למחלוקת ר' מאיר ורבנן, מ'עט שוין זען וועלכע מחלוקת, און לויט ר' מאיר עט יא זיין חייב אפילו ס'איז א קליינע לאך, אפילו ס'איז נישט ד' על ד', און אונזער משנה איז א סתם משנה, און ס'גייט אויס קומען ווי ר' מאיר, איז וואס די מעשה דא, וואס די מחלוקת צווישן ר' מאיר ורבנן, דר' מאיר סבר חוקקין להשלים, אויב איינער האט א ארטסקראול, דו האסט א ארטסקראול זיי אזוי גוט ווייז די פיקטשער. דא האסטו דעם בילד, קענסט ווייזן פארן ציבור, איז די הלכה איז אזוי, ווען ווען ס'קומט צו מאכן א ווען ס'קומט צו מאכן א מזוזה, איז די הלכה איז אז די שיעור פתח דארף זיין ד' טפחים און צען טפחים הויעך, יא? שטימט? לאמיר זאגן דאס איז מיין טיר, דאס איז מיין טיר, אויב דאס גייט ד' טפחים און ס'איז הויעך צען טפחים איז דא א חיוב מזוזה, וואס טוט זיך ווען ס'לויפט רונדעכיג? אזוי ווי א שער, יא? איז פארליר איך דאך פון אויבן די ד' טפחים, איז דא א דין לויט ר' מאיר אז חוקקין להשלים אויב רעדט מען פון מעש, אויב רעדט מען פון א, אויב ס'איז סתם לאמיר זאגן א ארטש, א דינע ארטש און כ'האב נישט וואו צו קראצן, איז טאקע פטור, אויב רעדט מען פון א וואנט וואס די וואנט האט פשוט א רונדעכיגע טיר און איך וואלט ווען געקענט אויסקראצן א שטח אז זאל אנקומען, איך וואלט געקענט אריין גראבלען אז איך זאל אנקומען צו ד' טפחים, איז די הלכה איז מיין אימעדזשענעישן, איך האב א רעכט מיט מיין אימעדזשענעישן צו זאגן אז ווי כאילו איך האב שוין אריינגעקראצט, און איינמאל עס איז שוין ווי כאילו איך האב אריינגעקראצט, איז קוק איך עס אן להלכה אז כ'האב דא יא דעם שיעור פון ד' טפחים ביי צען טפחים, הגם ס'לויפט רונדעכיג און איך דארף צוקומען צו א אויסגעדמיונטע קראץ, די זעלבע הלכה. יא, אבער די שפיץ קען איך אריינקראצן. ניין, ס'קומט דאך אבער אן ביז די הויכקייט. יא, ווייל ס'קומט אן ביז די הויכקייט, איך דארף סתם משלים זיין און דערמיט איז עס גוט. אבער ס'איז נישט ד' טפחים על גבי י' טפחים מצד דעם גאנצן ברייט. איז קען איך אריינקראצן די זעלבע זאך וועל איך זאגן דא ביי אונזער וואנט, איך האב איך האב א לאך פון אויבן למעלה מי' און איך האב א קליין לעכל, אבער די וואנט איז דיק, און די וואנט איז א דיקע וואנט, און ווי דער רמב"ם זאגט אמאליגע ווענט פלעגן אלע זיין מער ווי ד' טפחים דיק. איז זאגט ר' מאיר אז איך קען מצד מיין אימעדזשינעישאן קראצן און זאגן ווי כאילו איך האב דא ד' טפחים, איך בין עס משלים, איך בין משלים דעם כל שהוא לויט די שיעור וואס איך דארף האבן און איך גיי אנקומען צו ד' טפחים, אז איך קום אן צו ד' טפחים און ס'איז למעלה מי' האב איך דאך ממש א לעדזשיט רשות היחיד, אויב רעדט מען דא פון א וואנט וואס האט לעכער און איך ווארף ארויף און ס'האט געלאנדעט אויף די לאך קען מיך נישט די משנה זאגן פטור מ מ איך ד א פארוואס ווייל אין אזא פאל וואלט געווען חייב, ס'איז א געהעריגע רשות היחיד, אז די משנה זאגט יא פטור, מוז זיין אז מ'רעדט דא פון א ווענט וואס האבן נישט קיין לעכער, אז די ווענט האבן נישט קיין לעכער מוז זיין אז דאס וואס איך בין דא חייב ווען ס'איז געפאלן למטה מי' ווייל ס'איז געווען דבילה שמינה, מילא וועגן דעם זאגט אביי מוז רבי יוחנן רעדן פון דבילה שמינה, נישט מצד די סיפא וואס אויב וואלט עס געפאלן אין חורי רשות הרבים וואלט געווען פטור, חורי רשות הרבים וואלט נאך אלץ געווען חייב, נאר מצד די סיפא וואס די סיפא רעדט פון למעלה מי', אויב וואלט עס דארט געפאלן, אויב וואלט עס דארט געפאלן אין א לאך וואלט עס געווען אין רשות היחיד, לאמיר זען אינעווענדיג, די חשבון איז באמת זייער זייער פשוט. סאו נאכאמאל, לאמיר עס געבן א שנעלע גיי איבער, איז זימנין דמשני לה שאני צרור וחפץ דמיהדר ואתי, זימנין דמשני לה בכותל דלית ביה חור די צווייטע תירוץ פון אביי איז געווען אז דא מוז מען רעדן פון א כותל וואס האט נישט קיין לעכער, ממאי, מדקתני רישא, זרק למעלה מי' טפחים כזורק באויר, פון די רישא וואס פטר'ט מיך ווען איך ווארף העכער פון י', ואי סלקא דעתך בכותל דאית ביה חור אמאי כזורק באויר הא נח בחור, ס'האט דאך געלאנדעט אין א לאך, דארף עס האבן א דין רשות היחיד, וכי תימא מתניתין דלית בהו ד' על ד', וועגן דעם האט די לאך דארט אויבן נישט קיין דין רשות היחיד, והאמר רב יהודה אמר רבי חייא זרק למעלה מי' טפחים, והלכה ונחה בחור כל שהוא, באנו למחלוקת ר' מאיר ורבנן, דר' מאיר סבר חוקקין להשלים, כ'האב א רעכט אויסצושפרייטן דעם לאך מיט מיין דמיון און זאגן אז ס'האט יא. כאילו דא איז דא ד' טפחים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים אלא לאו שמע מינה בכותל דלית ביה חור שמע מינה איז געדרינגען פון די משנה אליין אז מען רעדט דא זיכער נישט פון א וואנט וואס האט וואס האט וואס האט לעכער און אביי'ס הלכה אז חורי רשות הרבים כרשות הרבים דמי קען נאך אלץ זיין א גוטע הלכה און ר' יוחנן מוז רעדן בדבילה שמינה פארוואס ווייל די וואנט האט נישט קיין לעכער און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור סיעתא דשמיא.